זאגט די הייליגע גמרא, האלט מען דף כ"ו עמוד א', ממש פון אויבן, סאו מ'האט נעכטן געענדיגט א גמרא, ווי די גמרא האט פארציילט זייער א שרעקעדיגע מעשה, ווי ס'איז געווען א זון פון אן אמורא וואס האט חתונה געהאט און ער האט לא אסתייע מילתא האט נישט געקענט בועל זיין די ערשטע נאכט און מ'האט געטראפן א ספר תורה אין זיין צימער און ער האט אים געזאגט דארטן אז נאך א מזל איך בין געקומען דא אונטערזוכן די צימער פון מיין זון ווען נישט חס ושלום וואלט עס געווען א גזירת מיתה פאר נישט אכט געבן אויף די כבוד פון ספרי קודש, און די גמרא איז געבליבן אז מען קען נוצן כלי בתוך כלי צו באהאלטן א ספר תורה, און יעצט וועל מען זען פארשידענע אנדערע שיטות, אמר רבי יהושע בן לוי, ספר תורה צריך לעשות לו מחיצה, מ'דארף מאכן א מחיצה, ס'דא ראשונים וואס לערנען אז ער קריגט זיך אויף די נעכטיגע הלכה פון כלי בתוך כלי, און ער פאדערט א מחיצה, שתי כיסויים איז נישט גענוג, ווייל מען רעדט פון קדושת ספר תורה, און אנדערע לערנען אז ס'איז א הוספה, אז א מחיצה איז אויך. און אפשר אפילו א מחיצה איז בעסער. פארציילט די גמרא, צריך לעשות מחיצה עשרה, מען דארף מאכן א מחיצה פון צען טפחים, מר זוטרא איקלע לבי רב אשי, ער איז אנגעקומען אין די הויז פון רב אשי, חזייה לדוכתיה האט ער געזען די צימער ווי זיינע בעטן זענען, דאס איז די בעדרום, חזייה לדוכתיה דמר בר רב אשי דמנח ביה ספר תורה, אז ס'ליגט דערין א ספר תורה ועביד ליה מחיצה עשרה און ער האט געמאכט אסיפה, ער האט געמאכט א מחיצה פון צען וואס זאל מפסיד זיין צווישן זיינע בעטן און די ספר תורה אמר ליה כמאן ווי וועם האט ער געזאגט כרבי יהושע בן לוי איך בין א פרומער איך גיי נישט מאכן כיסוי בתוך כיסוי איך בין מחמיר כרבי יהושע בן לוי האט ער אים אבער געזאגט אימר דאמר רבי יהושע בן לוי ווען האט רבי יהושע בן לוי געזאגט אז מען קען זיך באנוצן מיט א מחיצה פון עשרה דלית ליה ביתא ווען א מענטש האט נישט קיין אנדערע צימער דלית ליה ביתא אחרינא מר. דו רב אשי האבן מיר שוין געזען אין אנדערע גמרות הא אית ליה ביתא אחרינא דו ביסט א גרויסע עושר אן עושר וואוינט נישט אין א וואן בעדרום אפארטמענט, זיכער האסטו נאך צימערן, מילא פארוואס מאכסטו דא א מחיצה עשרה, דו באגנוגסט דיך מיט א געוויסע קולא, מיט א געוויסע דוחק'דיגע קולא ווען א מענטש האט נישט קיין ברירה, גיי לייג עס אין א צווייטע צימער, אמר ליה לאו אדעתאי, ווי רש"י טייטשט לא נתתי לבי, ס'איז טאקע א וויכטיגע נקודה וואס דו זאגסט, כ'האב נישט משים לב געווען, כ'האב נישט געטראכט דערפון. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער כמה ירחיק מהן ומן הצואה ארבע אמות דא די מקור אויף א הלכה וואס אונז האבן שוין דערמאנט כמה וכמה פעמים וועגן אסאך פון די הלכות אין די גמרות אין די לעצטע פאר בלעטער האבן זיך געוואנדן אויף דעם יסוד אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא לא שנו די הלכה אז ד' אמות איז גענוג מרחיק צו זיין פון צואה איז אלא לאחוריו ווען והיה מחניך קדוש ווען ווערט מיין מחנה ריין ווען ווערט מיין מחנה קדוש ווען איך האב נישט קיין צואה אין מיינע ד' אמות דאס איז ווען איך זע נישט די צואה אבער נאכדעם איז דא נאך א דין מחנה ס'דא א מחניך פון כמלא עיניו, ווייל יעדע זאך וואס איך קען זען, הייסט עס ווי ס'איז אין מיין מחנה, לא שני לאחוריו ולא לפניו, מרחיק כמלא עיניו איז נישט גענוג אז די צואה איז ווייט פון מיר ד' אמות, נאר עס דארף זיין אין א מצב וואס איך זאל עס בכלל נישט קענען זען, וכן לתפילה, די זעלבע הלכה איז לגבי תפילה, איני פרעגט די גמרא, כ'וועל דיר א קשיא פרעגן פון א ברייתא, והא אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא, כ'ווייס נישט צו ס'איז א ברייתא, עכ"פ א הלכה, עומד אדם כנגד בית הכסא, ומתפלל א מענטש קען שטיין קעגן איבער א בית כסא און דאווענען ווי רשי לערנט, רשי לערנט אז מען מיינט דא בהרחק ד' אמות, איז די קשיא פון די גמרא נישט אז איך קען ממש שטיין פנים צו פנים פון א בית כסא און אזוי דאווענען, נאר וואס דען, די טענה איז אז מען דארף מלוא עיניו ווען איך קען עס זען, עומד אדם כנגד, כנגד מיינט אז ס'איז אין מיין פעיס, ס'איז אין מיין פנים, איז פארוואס זאגסטו ס'דארף זיין כמלוא עיניו ווען ס'שטייט דא אז ד' אמות איז גענוג, זאגן שוין די פוסקים אז אוודאי רעדט מען דא פון א בית כסא וואס האט נישט קיין מחיצות, נאר ס'איז דען די בית הכסא איז די בית הכסא לכשעצמו. אויב רעדט מען פון א בית הכסא וואס איז ארומגענומען מיט מחיצות אזוי ווי אונזערע בית הכסא'ס קענסטו אוודאי שטיין ביי די פארנט פון די בית הכסא פארנט פון די וואנט און דאווענען עכ"פ זעהן מיר דא אז מ'דארף ד' אמות און נישט מרחיק זיין כמלוא עיניו. ענטפערט די גמרא הכא במאי עסקינן בבית הכסא שאין בו צואה מ'רעדט פון א בית הכסא וואס מ'האט שוין אויסגערייניגט ממילא וויל די גמרא מחלק זיין ווען ס'איז דא צואה דארף איך מרחיק זיין כמלוא עיניו ווען ס'איז נישטא קיין צואה זאל גענוג זיין ד' אמות איני פרעגט די גמרא והאמר רב יוסף בר חנינא בית כסא שאמרו, די בית כסא וואס זאגט מען אז ס'פאדערט זיך א הרחקה פון מלא עיניו, איז אף על פי שאין בו צואה, בית המרחץ שאמרו אף על פי שאין בו אדם אפילו ס'נישטא קיין נאקעדיגע מענטשן, ווי אונז האבן שוין געזען אין די פארגאנגענע איז דא א מין הלכה וואס הייסט גרף של רעי, אבער אבד שמיה א פלאץ וואס איז באשטימט אז דארט זאל מען ארויסגיין, דארט זאל מען גיין געברויכן, איז אפילו ווען ס'איז ריין, אפילו ווען ס'איז אויסגעוואשן, אפילו ווען ס'איז נישטא דארט קיין צואה, איז מצד דעם עצם פאקט אז אין די פעיל אז אין די גרף איז אויסגעשטעלט עס צו נוצן פאר די צורך איז א בית הכסא דאך זיכער אזוי און אפילו עס איז נישט דא דארט קיין צואה יעצט פאר די עצם פאקט אז דאס איז א בית הכסא וועל איך מיך דארפן מרחיק זיין מלא עיניו אלא הכא במאי עסקינן ענפערט די גמרא דאס וואס ס'שטייט אז עומד אדם כנגד בית הכסא א מענטש קען שטיין אין די פעיס פון א בית הכסא ומתפלל רעדט מען בחדתי מען רעדט נישט פון א בית הכסא וואס מען האט שוין גענוצט אמאל מען האט עס אויסגערייניגט, מען רעדט פון א בית הכסא וואס איז ממש א נייע בית הכסא, נאר וואס דען, איך האב יעצט געבויט א נייע הויז, און איך האב מקדיש געווען אז די צימער, האב איך געזאגט פאר די ארכיטעקט, די צימער גייט זיין די בית הכסא, אבער גענוצט, גענוצט האב איך עס נישט, דעמאלטס איז די הלכה אז עומד אדם כנגד, און ווי די פוסקים זאגן אז אפשר דארף מען שוין אפילו נישט קיין ד' אמות אויך נישט, ווייל עס האט נאכנישט קיין הלכה פון בית הכסא, און ווילאנג עס, ווילאנג עס איך בין אינדרויסן דערפון קען מען דאווענען. פונעם כמלא עיניו דארף מען זיכער נישט. פרעגט די גמרא, והא מיבעיא ליה לרבינא דאס דו שטעלסט דא אוועק אז בחדתי א נייע בית הכסא האט נישט קיין דין בית הכסא, וואס דאס איז עפעס אזא זיכערע זאך, ס'געווען א בעיא פאר רבינא הזמינו לבית הכסא מאי, ער האט געפרעגט אין בית מדרש אויב מ'האט מזמין געווען א פלאץ דא גייט זיין די בית הכסא, האט עס א דין בית הכסא יש זימון או אין זימון דאס אליין, די פאקט אליין אז כ'האב עס מזמין געווען. מאכט עס פאר א בית הכסא, מאכט עס פאר א דין בית הכסא, אדער ניין איך דארף עס פאקטיש ניצן, ענפערט די גמרא כי קא מיבעיא ליה לרבינא למיקם עליה לצלויי בגויה, אז א מענטש שטייט אין דעם, ער גייט אריין אין די בית הכסא, און דארט שטעלט ער זיך דאווענען, דאס איז פראבלעמאטיש און דארט האט ער א ספק אפשר טאר נישט, אבל כנגדו, ווען איך בין אינדרויסן דערפון, ווען איך בין בריחוק ד' אמות, איז לא. דארט האב איך בכלל נישט קיין איבעיא, און דאס מיינט עומד אדם כנגד בית הכסא ומתפלל בחדתי אמר רבא, דא קומט א א זייער אינטערעסאנטע גמרא וואס אויף דעם טוט זיך בערגען טישן, וואס טוט זיך מיט אונזער היינטיגע בית הכסא'ס, רוב פוסקים האבן אנגענומען אז אונזער היינטיגע בית הכסא האט נישט קיין דין בית הכסא ווייל די צואה פליט ארויס, הני בתי כסאי דפרסאי, די בית הכסא האבן געהאט זייער אינטערעסאנטע פאטענט, מען איז געזיצן אויף איין פלאץ און די צואה איז געפארן שיף, ד' אמות ווייטער פון די עפענונג פון אזוי שרייבט די טור, ד' אמות ווייטער פון די עפענונג וואו מען איז געזיצן, און די און די צואה האט געלאנדעט אין א גרוב בריחוק ד' אמות, איז אף על גב דאית בהו צואה די צואה איז נישט פארשווינדן געווארן, די צואה איז דארטן, נאר וואס דען כסתומין דמו אונז האבן שוין געהאט, למשל ביי א בעט האט מען געזאגט אויב די בעט איז גענוג נידריג איז דא א הלכה פון כטמונין בארץ, איינמאל די צואה איז באהאלטן מעג איך דאווענען, אזוי אויך דא כסתומין דמו ס'איז אזוי ווי ס'דא א גמרא, ס'איז אזוי ווי ס'איז פארמאכט, ממילא קען איך דא דאווענען, און רוב פוסקים האבן אנגענומען אז אונזער בית הכסא'ס האבן א דין הני פרסאי, ווייל נאך א פלאש פארט עס אויך אוועק, אפשר נאך אפילו מער, וועגן דארטן איז עס געבליבן, דא קיינער ווייסט דאך נישט וואו ס'איז, ס'פארט אריין אין די מעין סוערס, דער חזון איש כדרכו איז מחמיר, און ער זאגט אז ער קען נישט זאגן זיכער אז היינטיגע בית הכסא'ס האבן א דין ווי בתי פרסאי, זאגט ער פארוואס, ווייל היינט איז די סדר אז. ס'איז דא א, ס'איז דא א שויער, ס'איז דא, ס'איז נישט פשט אז ס'פארט תיכף, די בתי פרסאי איז געווען אויסגעשטעלט אזוי שיף אז ס'איז תיכף, היינט ס'זיצט, ווען דו באשליסט צו פלאשן, ממילא טענה'ט ער אפשר בשעת ס'זיצט האט עס א דין ווי ווי בית הכסא, און די גאנצע כלי אפשר האט א דין ווי א בית הכסא אזוי ווי א גרף של רעי, דעם ס'פארט נאכדעם אוועק, ס'איז שוין נישט בתי פרסאי, ס'איז שוין דא, ס'איז שוין דא עפעס געשען, אבער למ. נאך פלאשן האט זיך עס אנגעהיטן. יא אזוי טייט אזוי איז די חזו דאס דאס איז די חזון איש'ס ספק צו ס'דארף תיכף אוועק פארן אזוי ס'האט זיך גארנישט עסטעבלישט אדער ניין אונז האמיר דא געהאט א געהעריגע גרף של רעי דער וואס ס'פארט שפעטער אוועק איז טוישט נישט דעם דין על כל פנים גיי מיר ווייטער אין די משנה די משנה האמיר שוין געהאט אויבן די גמרא האט עס געברענגט קען מען עס פרובירן מאכן שנעל זב א פרוי א נישט א פרוי א מאן וואס איז טמא בטומאת זב דאס איז א טומאה פון זיבן טעג שראה קרי יעצט איז צוקומען א נייע טומאה וואס איז א לייכטערע טומאה און אונזער שאלה איז א קרי מחויב בטבילת עזרא כדי ער זאל קענען לערנען אדער דאווענען דארף ער גיין אין מקווה פאר דעם גייען מיר אונז אין מקווה צופרי איז ונדה שפלטה שכבת זרע א נדה וואס איז טמא בטומאת זיבה און זי האט פולט געווען שכבת זרע איז דאך אויך א ווערט זי אויך טמא בטומאת בטומאת קרי און ס'וועט ווייטער זיין א טבילת עזרא והמשמשת שראתה נדה א פרוי וואס האט משמש געווען און דאס מאכט איר טמא בטומאת קרי שראתה נדה נאכדעם איז צוקומען א נייע א נייע טומאה פון טומאת נדה אין אנדערע ווערטער די אלע מענטשן אויב גייען זיי זיך יעצט טובל'ן אין מקווה גייט די זיי זענען לאו בר טבילה אין א געוויסע זין ווייל זיי האבן גרעסערע טומאות, און מיט דעם אלעם איז צריכין טבילה וואס האט נישט איינס מיטן צווייטן און פאר טבילת עזרא פאר תורה תפילה און ווי רש"י זאגט לת וואס איז מיט א פרוי? א פרוי איז לתפילת י"ח זי לערנט טאקע נישט קיין קצות באט זי דארף זי דארף קענען דאווענען אז און פאר תפילה האט מען אויך מתקן געווען טבילת עזרא מילא די אלע זאלן גיין אין מקווה ורבי יהודה פוטר און רבי יהודה פטר'ט ווייל לאו בר טבילה און אז דו ביסט א מענטש וואס איז א טובל ושרץ בידו גייט דיין טבילה נישט דא ארבעטן איז שוין נישט דא קיין חיוב איבעיא להו האבן די בני ישיבה א בעיא געפרעגט איין פאל וואס שטייט נישט אין די משנה דאס איז בעל קרי ווען דו האסט א בעל קרי שראה זיבה וואס נאכדעם איז געקומען א טומאת זיבה לרבי יהודה לויט רבי יהודה מאי וואס וועט זיין די הלכה צו ער דארף זיך טובל'ן פאר זיין פאר זיין טומאת קרי כי פטר רבי יהודה התם בזב שראה קרי דמעיקרא לאו בר טבילה הוא בשעת ס'איז אנגעקומען די חלות חיוב טבילת עזרא איז דער מענטש שוין נישט געווען א מענטש וואס איז ראוי צו גיין אין מקווה אבל בעל קרי שראה זיבה וואס דא איז די מעשה געווען פארקערט די חלות חיוב טבילה פון דעם בעל קרי איז געווען נאך פאר עס איז אנגעקומען די זיבה דמעיקרא בר טבילה הוא בשעת די טומאה, איז ער געווען א בר טבילה, מחייב, איז רבי יהודה מחייב או דילמא לא שנא, תא שמע פון אונזער משנה אליין, וואס יעדער איינער דא אליין כאפט שוין, המשמשת וראתה נדה, צריכה טבילה ורבי יהודה פוטר, איז דאך ממש די מעשה, המשמשת מיינט אז זי איז טמא געווארן בטבילה בטומאת קרי, און די די גרעסערע טומאה, וראתה נדה, איז געווען שפעטער, זאגט רבי יהודה אז ס'איז עוקר, אפילו איז דא שוין געווען א חלות חיוב טבילת עזרא, איז א גוטן טאג, ס'איז דא יעצט א גרעסערע טומאה און ס'איז לאו בר טבילה.

תפילת השחר מיינט די תפילת שחרית, שמונה עשרה בעיקר, וואס אונז האמיר יעצט געדאווענט, איז עד חצות, קען מען דאווענען ביז חצות, רבי יהודה אומר עד ד' שעות, מיר זעהן אין די גמרא וואס די מחלוקת איז דא, פארוואס מען קען נאר דאווענען ביז ד' שעות, תפילת המנחה עד הערב קען מען דאווענען ביז ס'ווערט נאכט, רבי יהודה אומר עד פלג המנחה, ביז פלג המנחה, מיר זעהן אין די גמרא וואס רבי יהודה לערנט דא און וואס מיינט פלג המנחה, תפילת הערב אין לה קבע ווי רש"י טייטשט, כל הלילה זמנה, מעריב קען מען דאווענען א גאנצע נאכט ושל מוספין כל היום. די גמרא וועט זיך שוין שטעלן וואס מיינט די לשון קבע של מוספים כל היום און תפילת מוסף קען מען אויך דאווענען א גאנצן טאג פרעגט די גמרא ורמינהו כ'וועל דיר א סתירה פרעגן דו האסט יעצט געזאגט אז אז תפילת השחר איז עד חצות מצוותה מ'האט געלערנט אין א ברייתא מצוותה עם הנץ החמה כדי שיסמוך גאולה לתפילה פארוואס דארף איך ליינען קריאת שמע ביים נץ כדי איך זאל סומך זיין גאולה לתפילה ונמצא מתפלל ביום קומט אויס איך לייג דא א מורא'דיגע דקדוק אז מיין תפילת שחרית זאל זיין לאחר הנץ יא

ס'דא מענטשן וואס זענען מקדימים למצוות, זיי גייען דאווענען אויף די פריסטע טשענס וואס מען קען דאווענען. און פאר און פארוואס? ווייל זריזים מקדימים למצוות. ווען איז די פריסטע טשענס מען קען דאווענען? ביים נץ, אבער ס'מיינט נישט אז דארט ענדיגט זיך עס. און דער וואס פארשפעטיגט, דער דאווענט ביז חצות. פרעגט די גמרא וכולי עלמא עד חצות ותו לא, איז וכולי עלמא די גאנצע וועלט? טייטשט רשי, וואס מיינט וכולי עלמא? אוודאי מיינט עס נישט אלע אלע אלע תנאים דא, ווייל ר' יהודה לערנט דאך נאר עד ד' שעות. וכולי עלמא די גאנצע וועלט אויסער די בעלי ותיקין, זיי קענען דאווענען עד חצות ותו לא אבער נאך חצות נישט, אמר רב מרי בריה דרב הונא בריה דרבי ירמי' בר אבא אמר ר' יוחנן האט ער געזאגט אזוי טעה ולא התפלל ערבית א מענטש האט פארפאסט מעריב איז מתפלל בשחרית שתיים זאל ער דאווענען צוויי שמונה עשרה'ס צופרי שחרית מתפלל במנחה שתיים זאגט ער און ממילא דאך א קשיא דו זאגסט איינמאל עס קומט חצות איז די זאך אווער דא שטייט קלאר אז ביי מנחה קען איך דאווענען צוויי שמונה עשרה'ס ענטפערט די גמרא כולי יומא מצלי ואזיל אוודאי קען מען דאווענען און משלים זיין שמונה עשרה שפעטער אויך עד חצות יהבי ליה שכר תפילה בזמנה, מכאן ואילך שכר תפילה יהבי ליה שכר תפילה בזמנה לא יהבי ליה מען באקומט א געוויסע שכר פאר די השלמה, אבער ס'האט שוין נישט די מעלה פון שכר תפילה בזמנה איבעיא להו האבן די בני הישיבה אן איבעיא געפרעגט טעה למעשה אין די ברייתא איז נישט געשטאנען, ס'איז נאר געשטאנען א מענטש האט פארפאסט שחרית, און ס'איז נאר געשטאנען א מענטש האט פארפאסט ערבית, וואס טוט זיך מיט מנחה? טעה ולא התפלל מנחה מהו שיתפלל ערבית ב' קען איך משלים זיין תפילת מנחה ביי מעריב אדער נישט? אם תמצא לומר. טעה ולא התפלל ערבית, מתפלל שחרית ב' משום דחד יומא הוא דכתיב, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד אבל הכא תפילה במקום קרבן היא, וכיוון דעבר יומו בטל קרבנו, סאו איין צד דא איז אז דווקא ווען כ'האב פארפאסט מעריב קען איך עס נאך משלים זיין ביי שחרית ווייל ס'איז איין טאג, די אידישע נאכט גייט אלץ נאכן טאג, ויהי ערב ויהי בוקר ס'איז די זעלבע זאך, ממילא צופרי, ביי שחרית קען איך ארויסבעילן די מעריב וואס כ'האב פארפאסט, אבער ווען איך רעד פון מנחה איך האב פארפאסט מנחה און איך וויל עס משלים זיין ביי מעריב, רעדט מען דאך דא פון אן אנדערן טאג או דילמא אדער ניין, כיוון דצלותא רחמי, ס'איז א ענין פון רחמנות איז כל אימת דבעי מצלי ואזיל ווען א מענטש וויל זאל ער גיין בעטן רחמנות און ס'האט נישט קיין ס'האט נישט קיין ס'האט נישט קיין עקספירעישן דעיט ער דארף צוקומען צום אייבערשטן אייביג און אלעמאל תא שמע קום כ'וועל דיר פארענטפערן די שאלה דאמר רב הונא בר יהודה אמר רבי יצחק אמר ר' יוחנן טעה ולא התפלל מנחה. מתפלל ערבית ב' ואין בזה משום דעבר יומו בטל קרבנו האמיר דא זייער זייער זייער קלאר אויסגעשמועסט אונזער איבעיא אז אפילו א מענטש האט פארפאסט מנחה נישט זאגט מען נישט עובר זמנו בטל קרבנו אז מ'קען נישט ברענגען א קרבן וואס איז למשל א קרבן מוסף קען איך נישט ברענגען זונטאג יא די טאג איז עובר איז די קרבן עובר אבער ביי תפילה ארבעט עס נישט אזוי מיתיבי פרעגן מיר איך דארף א קשיא פרעגן אונז האבן געלערנט אין א ברייתא מעוות לא ס'איז דא א פסוק מעוות לא לא יוכל לתקון ס'איז דא אן עוולה וואס איך קען עס נישט מתקן זיין וחסרון לא יוכל להמנות, ס'איז דא אזא חסרון וואס איך קען נישט ממלא זיין, דרש'נט די ברייתא מעוות לא יוכל לתקון זה שביטל קריאת שמע של ערבית, וקריאת שמע של שחרית או תפילה של ערבית או תפילה של שחרית, א מענטש פארפאסט קריאת שמע, איז וואס קען ער יעצט טון, ס'איז די זאך איז די זאך איז פארלוירן. חסרון לא יוכל להמנות זה שנמנו חבריו לדבר מצוה, זיינע חברים נעמען זיך צאם מ'גייט טון צוזאמען א מצוה ולא נמנה עמהם, ער איז אן אוטלייער, ער קומט נישט מיט, דאס איז א מורא'דיגע מורא'דיגע עוולה, שטייט דאך אבער דא קלאר אז וואס? אז איינמאל כ'האב שוין פארפאסט א תפילה, תפילה של ערבית או תפילה של שחרית קען איך עס נישט משלים זיין, ס'איז א מעוות לא יוכל לתקון, פארוואס זאגסטו מיר אז ס'איז דא דא א דין השלמה? ענטפערט די גמרא די באקאנטע יסוד, די באקאנטע הלכה'דיגע יסוד, אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן הכא במאי עסקינן שביטל במזיד, אז א מענטש בשאט נפש פארפאסט ער דאווענט נישט שחרית ער יאגט זיך נישט אריין בית מדרש ס'ווערט חצות, אוודאי קען ער נישט גיין דאווענען שמונה עשרה נאכאמאל, אוודאי קען ער נישט גיין משלים זיין, אבער א מענטש איז געווען אן אונס, אדער אפשר אפילו א שוגג אויך, איז דעמאלטס קען ער איבער דאווענען אמר רב אשי דיקא נמי דקתני בטל, דאס וואס שטייט אז ס'איז א מעוות לא יוכל לתקון שטייט זה שביטל, שביטל מיינט א במזיד, בשאט נפש בין איך מבטל ולא קתני טעה, שמע מינה, גיי מיר ווייטער תנו רבנן רבנן געלערנט, טעה, זייער א אינטערעסאנטע גמרא, טעה ולא התפלל מנחה מאכט זיך אמאל, ס'קען זיך מאכן אין די שענסטע משפחות אז א איד פרייטאג נאכמיטאג ער פאלט אריין אין בעט, און. אויב אין צומער אננעמען א אונס שינה איז א איז הייסט אן אונס איז ער פארשלאפט ער דאווענט נישט קיין מנחה טעה ולא התפלל מנחה בערב שבת וואס טוט מען איך האב אמאל נישט מער געדאכט געהאט אזא מעשה פורים איז געפאלן פרייטאג און איך האב מיך אנגעשיקערט און איך האב איך האב נישט געדאווענט מנחה ווען איך בין אויפגעשטאנען איז שוין געווען נאכט און איך האב געהאט די שאלה און איך האב ארויסגענומען משנה ברורה וואס דארף איך טון האמיר דא די גמרא די מקור פון די הלכה טעה ולא התפלל מנחה בערב שבת א מענטש האט פארפאסט צו דאווענען פרייטאג מנחה איז מתפלל בליל שבת שתיים און די גר"א לייגט דא צו שתיים של שבת יעצט איז שבת און איך דאווען א צוויי שמונה עשרה'ס איי איי איינס איז דאך השלמה איינס איז דאך פאר וואכן זאגן שוין די פוסקים אז שבת בעצם וואלט איך אויך געדארפט דאווענען די אלע אכצן שמונה עשרה חזל האבן מתקן געווען אלס טירחא דציבורא אז איך דאווען א קורצערע שמונה עשרה מילא די זעלבע טעם וואס חזל האבן מתקן געווען אז איך דאווען א קורצערע שמונה עשרה איז דאך נוגע אויך אויף די השלמה מילא דאווען איך שתיים של שבת טעה ולא התפּלל מנחה בשבת, אַ װינטערדיקן, אַ װינטערדיקן שבת נאָכמיטאָג, און האָט פֿאַרפּאַסט צו דאַװענען, און ער שטײט אױף צו מעריבֿ, װאָס טוט מען דאָ? מתפּלל במוצאי שבת שתיים של חול מבֿדיל בראשונה, בײַ די ערשטע זאָג איך אַתּה חוננתּנו פֿאַרװאָס? וועגן יענץ איז מיין מעריב ואינו מבדיל בשניה, ביים צווייטן גיי איך נישט זאגן קיין אתה חוננתנו ווייל יענץ איז מיין מנחה ואם הבדיל בשניה. אויב האב איך מבדיל געווען ביי די צווייטע אבער ולא הבדיל בראשונה דארט ווי איך האב געדארפט, שניה עלתה לו גיי איך נוצן די צווייטע פאר מעריב אבער ראשונה לא עלתה לו ווי רש"י איז מסביר די ערשטע איז נישט אהער נישט אהין, איך קען נישט נוצן די ראשונה קען איך נישט נוצן פאר מעריב. ווייל כ'האב נישט געזאגט קיין אתה חוננתנו, כ'האב מגלה געווען אז דאס איז נישט מיין דאס, איך קען עס נישט נוצן פאר פאר מנחה, ווייל מען גייט נישט שטעלן מנחה פאר מעריב, די השלמה קומט אלץ, מילא די ראשונה איז עפעס נישט אהער נישט אהין, איך קען עס נישט נוצן, אבער די שניה נוץ איך יא אויף אתה חוננתנו, ס'זעהט אויס אז די הלכה איך דארף דאווענען א דריטע שמונה עשרה. פרעגט די גמרא למימרא דכיון דלא אבדיל בקמייתא איך קען נישט ניצן די ערשטע שמונה עשרה פאר פאר מעריב פארוואס ווייל כ'האב נישט געזאגט דארטן קיין אתה חוננתנו קומט דאך אויס כמאן דלא צלי דמי דו נעמסט אן אזוי ווי כ'האב נישט געדאווענט אין אנדערע ווערטער אז א מענטש זאגט נישט אתה חוננתנו דארף ער איבערדאווענען ומהדרינן ליה מ'הייסט אים איבערדאווען ורמינהו ס'נישט אמת אונז אלע ווייסן פון די הלכה אז מען פארפאסט אתה חוננתנו ס'נישט אזוי ווי יעלה ויבוא ביי שחרית און מנחה מ'דארף נישט איבערדאווענען טעה ולא הזכיר גבורות גשמים בתחית המתים ושאלה בברכת השנים א מענטש זאגט נישט דארט משיב הרוח ומוריד הגשם אדער ותן טל ומטר לברכה איז מחזירין אותו דארף ער איבער דאווענען הבדלה בחונן הדעת אין מחזירין אותו מפני שיכול לאומרה על הכוס ער קען דאך שפעטער משלים זיין ער קומט אהיים ער מאכט הבדלה האט ער די עיקר חיוב הבדלה האט ער דאך מילא איז אים נישט אזוי וויכטיג אז ער האט נישט געזאגט אתה חוננתנו מילא פארוואס זאגסטו מיר דא אז לא עלתה לו די ערשטע שמונה עשרה איז גארנישט ווערט ס'איז נישט קיין מעריב אז ס'פעלט אתה חוננתנו זאגט די גמרא קשיא און איבעראל ווי די גמרא זאגט קשיא מיינט ער נישט קיין תיובתא, ס'איז נישט אפגעפרעגט, הלכה בלייבט הלכה, און די קשיא פון א קשיא שטארבט מען נישט און אונז מיר גייען ווייטער. איתמר, רבי יוסי ברבי חנינא אמר, תפלות אבות תקנום, זיי האבן מתקן געווען אז מ'זאל דאווענען דריי מאל א טאג, די אוודאי ווי די הייליגע רמב"ם לערנט אז תפלה איז א דאורייתא, א איד האט א צורך, ער איז אין א עת צרה דארף ער דאווענען די דרבנן, די תפלות אבות תקנום זיי האבן מתקן געווען אז עס זאל זיין באשטימטע זמנים פון דריי מאל א טאג, רבי יהושע בן לוי אמר, תפלות כנגד תמידין, תיקנם האט מסכים געווען קעגן די טומאת ששייכת טומאת שום בין הבאים און מערבס קעגן די אייוועלעם און פדרים וואס האבן געברענט א גאנצע נאכט אויפן בית המקדש טענה'ט די גמרא וואס דער רבי יוסף וכנין רב טענה'ט וואס רבי שמעון לייבי לאמיר שנעל דורכגיין די ברייתות טענה'ט די גמרא וואס דער רבי יוסי וכנין אברהם תיקן תפילת שחרית שניהם וישכם אברהם בבוקר למקום אשר עומד שם ואין עמיד אלא תפילה שניהם ויעמוד פנחס ויפלל יצחק תיקן תפילת מנחה שניהם ויצא ישכר השיח בסעודה לפנות ערב ואין שיחה אלא תפילה שניהם תפילוני כי אתה בני השם ישפוך שיחו יעקב תיקן תפילת ערבית

עד ארבע שעות, מפני מה אמרו תפילת המנחה עד הערב, שהרי תמיד של בין הערבים, קרב והולך עד הערב, רבי יהודה אומר עד פלג המנחה, שהרי תמיד של בין הערבים, קרב והולך עד פלג המנחה, מפני מה אמרו תפילת הערב אין לה קבע, מען קען דאווענען מעריב א גאנצע נאכט, שהרי אברים ופדרים שלא נתעכלו מבערב, קרבין והולכין כל הלילה זיי ברענען אויפן מזבח א גאנצע נאכט, מפני מה אמרו של מוספין כל היום, מען קען דאווענען מוסף א גאנצן טאג, שהרי קרבן של מוספין קרב כל היום, רבי יהודה אומר עד שבע שעות. פארוואס שהרי קרבן מוסף קרב והולך עד שבע שעות סאו יעדער איינער לויט די קרבנות אזוי לערנט ער די תפילות ואיזו היא מנחה גדולה שוין א מינוט זעמער שוין פערטיג וואס מיינט מנחה גדולה איז משש שעות ומחצה פון צוועלף דרייסיג און ווייטער הייסט מנחה גדולה ואיזו היא מנחה קטנה וואס הייסט מנחה קטנה איז מתשע שעה ומחצה ולמעלה דאס איז פון מתשע שעות ומחצה ולמעלה דאס איז פון דריי דרייסיג און למעלה און ווייטער און מיר זעהן מארגן ווייטער פונקטליך וואס האט געמיינט די פלג המנחה און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.